שלום וברכה צו חמש במאיר נאמבער פֿיר, און די טעמע פאר היינט איז די אמעריקאנער זיך ארויסציען דאס אמעריקאנער מיליטער פון אפגאניסטאן. יעצט איז דא אן אפמאך צווישן אמעריקע און די טאליבאן אז אמעריקע און די אנדערע פארבינדעטע לענדער צו אמעריקע וואס האבן סאלדאטן אין אפגאניסטאן וועלן זיך אביסל שפעטער אביסל שפעטער דעם יאר ענדיגן ארויסציען די לעצטע סאלדאטן פונעם לאנד פון אפגאניסטאן, און מיט דעם וועט זיך ענדיגן די מלחמה וואס ציעט זיך שוין איבער אַכצן יאר. די דיעל גייט אז אויב די טאליבאן וועט האלטן ווארט און אפשטעלן די כסדר'דיגע אטאקעס וואס די ראדיקאלע איסלאמישע טעראר גרופע פירט דארט דורך, וועלן אמעריקע און די אנדערע לענדער ארויסנעמען אלע סאלדאטן פון אפגאניסטאן. איז וואס זוכט אמעריקע אין אפגאניסטאן? ווער איז די טאליבאן? און פארוואס איז די גרופע א מענטש צום טיש אין די יעצטיגע פארהאנדלונגען? איז אמעריקע האט אנגעהויבן באמבאדירן אפגאניסטאן מיט איבער אַכצן יאר צוריק, דאס איז געשען תיכף נאך די ניין עלעווען די סעפטעמבער עלעווען אטאקעס אויף די טווין טאוערס און דעם פענטעגאן, אמעריקאנער רעגירונג האט תיכף פעסטגעשטעלט אז דער אחראי, דער וואס האט איז פאראנטווארטליך פאר די ניין עלעווען אטאקעס, איז געווען א מענטש מיטן נאמען אוסאמא בין לאדין וואס האלט זיך אויף אין אפגאניסטאן, און אפגאניסטאן איז דעמאלטס געפירט געווארן דורך א גרופע וואס האט געהייסן די טאליבאן, ס'איז א ראדיקאלע איסלאמישע גרופע, דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט בוש האט. פארלאנגט פון אפגאניסטאן ארויסצוגעבן בין לאדין, און אויב נישט וועט אמעריקע אטאקירן דאס לאנד. אפגאניסטאן, די טאליבאן, בעסער געזאגט, האט נישט ארויסגעגעבן בין לאדין, און מיט א חודש נאך די ניין עלעווען אטאקעס האט אמעריקע אנגעהויבן באמבאדירן אין אפגאניסטאן. די ציל פון די מישן, ווי דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט בוש האט עס אוועקגעשטעלט, איז געווען אויסצורייסן דעם טעראר פון אפגאניסטאן, וואס האט דעמאלטס געדינט אלס א באזע פאר טעראר אקטיוויטעטן אויף די גאנצע וועלט, איז אפצוווישן צו צעשטערן די מעגליכקייטן פון אפגאניסטאן אלס א טעראר באזע, און אויך צו צעשטערן די מיליטערישע מעגליכקייטן פון די טאליבאן רעזשים. און די ערשטע צילן זענען טאקע געווען טרענירונגס צענטערס, אזעלכע לאגערס וואס אל קאידא די טעראר ארגאניזאציע פון אסאמא בין לאדין האט אויפגעשטעלט אין אפגאניסטאן, ווי אויך פארשידענע אנדערע חלקים פון די מיליטערישע אינפראסטרוקטור פון די טאליבאן. יעצט ווי אזוי איז די טאליבאן געקומען צו די פירערשאפט? איז דאס גייט שוין צוריק צו צוואַנציק יאר נאך פאר די ניין עלעווען אטאקעס איז אפגאניסטאן, איז אין יאר תשל"ט אין נײַנצן נײַן און זיבעציק איז פארגעקומען אן אויפשטאנד קעגן די דעמאלטסדיגע הערשאפט פונעם לאנד פון אפגאניסטאן. עס איז געווען אויכעט א קאמוניסטישע גרופע וואס האט געוואלט פרובירט צו פארכאפן די מאכט פונעם לאנד, און ווי די סדר איז דעמאלטס געווען האט די סאוויעטן פארבאנד די קאמוניסטישע רוסלאנד האט האט ער אריינמארשירט אין אפגאניסטאן מיטן ציל צו שטיצן די קאמוניסטישע באוועגונג און זיי ברענגען צו די מאכט כדי אפגאניסטאן זאל פארוואנדלט ווערן אין נאך א קאמוניסטישע שטאַט אזוי ווי צענדליגער אנדערע. די סאוויעטן האבן זיך דארטן אנגעשטויסן אין א העפטיגן ווידערשטאנד מצד די ארטיגע תושבים, די לאקאלע איינוואוינערס פון אפגאניסטאן, און זיי זענען דערגאנגען די יארן פאר די סאוויעטישע כוחות, זיי האבן געפירט א גורילע סטיל מלחמה, ס'זענען די ארטיגע חברה, די ארטיגע קעמפערס האבן גוט געקענט דאס לאנד, און אפגאניסטאן איז א קאמפליצירטע לאנד מיט בערג, און זיי האבן גוט געקענט די געאגראפיע, זיי האבן געקענט גוט די אויסזען און די אויסשטעל פון אפגאניסטאן, סאך בעסער ווי די פרעמדע סאוויעטישע סאלדאטן, איז במילא האבן זיי געקענט גוט האבן זיי געקענט גוט אויסטיילן גוטע צרות פאר א צייט פון צען יאר. איצט דער ווידערשטאנד קעגן די סאוויעטן וואס זיי האבן גערופן, די אויפשטענדלער האבן זיך גערופן, האבן גערופן זייער מערכה די מודזשאהידין, איז זיי זענען געווען געשטיצט דורך א צאל דרויסנדיגע לענדער, אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן, פאקיסטאן, כינע און סאודי אראביע און נאך. איז יעדע פון די לענדער וואס האט געשטיצט די ווידערשטאנד קעגן די סאוויעטן פארבאנד האט זיך געהאט זיינע אייגענע חשבונות. ס'איז פשוט אז אפאר סארטן חשבונות זענען זיך צוזאמגעקומען צו איין און דעם זעלבן ציל. די חשבון פון אמעריקע איז געווען זייער פשוט, אז אמעריקע און רוסלאנד זענען בכלל דעמאלטס געווען פארוויקלט אין א, ווי מ'זאגט, א קאלטע קריג, וויאזוי יענע תקופה איז באצייכנט געווארן, און איבעראל וואו ס'האט זיך געמאכט אזא מין קאנפליקט מיט צוויי צדדים, איינס איז געווען פרא קאמוניזם און די אנדערע אויב אפילו אויב זענען נישט געווען פרא קאפיטאליזם אדער פרא די מערב וועלט האט אבער אמעריקע פרובירט איינצוצוימען די השפעה און די אויסשפרייטונג פונעם סאוויעטן פארבאנד במילא האבן זיי זיך געשטעלט אויף די אנדערע זייט אין דעם פאל איז די אנדערע זייט געווען צווישן אנדערן אויך ראדיקאלע מוסלמענער. און די ציל פון די ארטיגע ראדיקאלע מוסולמענער וואס האבן באקעמפט די סאוויעטן איז זיכער נישט געווען און האט אפילו נישט געהאט קיין שייכות מיט די אמעריקאנע כוונות. יענע מוסולמענער פון אפגאניסטאן וואס האבן פרובירט ארויסצוזען די סאוויעטן פארבאנד פונעם לאנד האבן זיך אנגעקוקט וויאזוי זיי פירן אזא סארט רעליגיעזע מלחמה קעגן די אטעאיסטישע קאמוניסטן, א חלק פון די אג'ענדע פון די קאמוניסטן איז געווען אויסצורייסן רעליגיע, און יענע שטארק רעליגיעזע מוסולמענער האבן עס געזען אלס א הייליגע קאמף קעגן יענע קאמוניסטן וואס קומען נאר פארשפרייטן כפירה, אטעאיזם. איז דורכאויס די צען יאר פון תשל ט ביז תשמ ט, פון נײַנצן האָט אינעם לאַנד, אין אַפֿגאַניסטאַן, געהערשט אַ בירגער-קריג צווישן פֿאַרשידענע פֿראַקציעס, וואָס יעדער איינער האָט געוואָלט פֿאַרכאַפּן די מאַכט, אָבער דער עיקר-ציל פֿון אַלע איז געווען אַרויסצוזען פֿון דאָרטן די סאָוויעטן, און במילא איז, עה, און אויף דעם איז געלייגט געוואָרן די עיקר-געוויכט. ווען די סאָוויעטן האָבן פֿאַרלאָזט אַפֿגאַניסטאַן מיט בושות אין תשמ ט אין ניינצן עיטי נײַן, האט די ציווילע קריג, דאס הייסט די אינערליכע קאנפליקט אין אפגאניסטאן האט זיך פילפאכיג פארשטארקט, ס'איז געווארן סאך מער און אויף א סאך גרעסערן פארנעם, סאו דאס לאנד איז געווען אין כאאס, ס'האט געהערשט א מצב פון תוהו ובוהו, פון כמעט איש כל הישר בעיניו יעשה, איש כל הישר בעיניו יעשה, און דער עולם דארטן איז געווען זאט, דער עולם איז געווען זאט פון די אנארכיע, פון די כאאס, פון די געזעצלאזיגקייט. איז ווען איין אזא גרופע, די טאליבאן, האט זיך גוט ארגאניזירט און שטארק באפעסטיגט און אוועקגעשטעלט ביי די גרעניץ אין אפגאניסטאן ביי די גרעניץ פון פאקיסטאן, און דאס איז געווען אין תשנ ד, אין נײַנצן נײַנטי פֿיר, און זיי זענען אויפגעקומען דארטן מיט א הבטחה אז זיי גייען אפשטעלן קאראפשן און אוועקשטעלן מער זיכערקייט פאר די אפגאניסטאנער בירגער האבן זיי באקומען אסאך פאפולאריטעט, זיי האבן באקומען אסאך שטיצע צווישן די אפגאניסטאנער באפעלקערונג. קיצור ס'איז זיי געלונגען און מיט צוויי יאר שפעטער אין נײַנצן נײַנטי זעקס תשנ ו האט די טאליבאן, שוין געהאט קאנטראל אויף די הויפט שטאט פון אפגאניסטאן, קאבול, און מיט נאך צוויי יאר שפעטער אין תשנ ח, נײַנצן נײַנטי אַכט, האבן זיי שוין מער ווייניגער קאנטראלירט דאס גאנצע לאנד. און איינמאל די טאליבאן איז געווען פארזיכערט און פעסט אוועקגעשטעלט ביי די מאכט, האבן זיי איינגעשטעלט אין אפגאניסטאן דאס איסלאמישע געזעץ אויפן אופן וויאזוי זיי האבן עס פארשטאנען, וויאזוי זיי האבן עס פארטייטשט, זייער א ברוטאלע און ראדיקאלע וועג פון פירן א לאנד, פון הערשן אויף מענטשן, פון באשטראפן מענטשן און אזוי ווייטער. יעצט די טאליבאן וואס האט פריער געפירט א מלחמה קעגן די סאוויעטן פארבאנד, קעגן די אינוואד, קעגן דעם אקיופייאינג פארס די סאוויעטן פארבאנד, האט אויכעט אנגעקוקט אמעריקע ווי א פראבלעם, נישט קיין סאך ווייניגער ווי די קאמוניסטן. נאר וואדען? אמעריקע איז האט נישט אינוואדירט אפגאניסטאן, די סאוויעטן יא, האבן זיי געפירט א מלחמה דעמאלטס מיט די קאמוניסטן און. היות אמעריקע האט זיי געשטיצט, האט מען געארבעט צוזאמען, אבער ס'איז געווען קלאר, און היינט ווייסט מען שוין, אז ס'זענען דא סטעיטמענטס פון בין לאדין און אנדערע וויכטיגע פירערס פון די טאליבאן און אל קאידע, אז איינמאל מ'איז פערטיג מיט די קאמוניסטן, גייט מען זיך נעמען צו די אמעריקאנע קאפיטאליסטן. און דאס איז פונקטליך וואס איז געשען. איינמאל די טאליבאן האט זיך באפעסטיגט, האט זיך באפעסטיגט ביי די מאכט פון אפגאניסטאן, האט מען אנגעהויבן טרענירן טעראריסטן, צו אנפאנגען טעראריזירן אמעריקע און די איבריגע חלק פון די מערב וועלט, און די הויכפונקט די שפיץ איז געווען טאקע מיט א קארגע דריי יאר שפעטער אין תש סמך אלף טו טאוזענד וואן ווען די ניין אילעווען אטאקעס זענען דורכגעפירט געווארן אין אמעריקע. איז ווי געזאגט מיט א חודש נאך ניין אילעווען. גראד נאך ניין עלעווען האט אמעריקע אוועקגעשטעלט א אולטימאטום פאר די טאליבאן, פאר די פאקטישע פירערס פון אפגאניסטאן, ארויסצוגעבן בין לאדין, דער אחראי, דער מעסטערמיינד פון די ניין עלעווען אטאקעס, און ווען די טאליבאן האט אפגעזאגט האט אמעריקע מיט א חודש שפעטער אנגעהויבן באמבארדירן דאס לאנד. איז מיט א קארגע דריי יאר שפעטער אין תש סמך ד' אין טו טאוזענד פאר איז געלונגען פאר אמעריקע בשותפות מיט א קאאליציע פון אנדערע גרופעס און פראקציעס אין אפגאניסטאן אויפצושטעלן א נייע רעגירונג. די טאליבאן איז שנעל געפ געפאלן, זיי האבן זיך נישט געקענט פארמעסטן מיט דעם אמעריקאנער מיליטערישן כח, אבער די נייע רעגירונג איז געווען זייער שוואך און זייער וואקלדיג, און ס'האט קיינמאל טאקע נישט געהאט קיין גרויס הצלחה. פון איין זייט איז די טאליבאן נישט אין ערגעץ נישט געגאנגען, אקעי, מען האט זיי פארטריבן פון די מאכט, דאס הייסט אפיציעל הייסן זיי נישט די פירער פון אפגאניסטאן, אבער דער גרופע איז נישט נעלם געווארן, דער גרופע איז געבליבן און זיי האבן זיך געהאלטן אין איין פריש ארגאניזירן דא און דארטן, און דערצו האט די טאליבאן דעמאלטס ווי אויך היינט געהאט אסאך שטיצע צווישן די ברייטע באפעלקערונג אין אסאך פלעצער איבער אפגאניסטאן. פון די אנדערע זייט איז די רעגירונג, אזוי ווי זייער אסאך רעגירונגען פון אסאך אזעלכע לענדער וואס זענען בעצם צוזאמגעשטעלט פון אסאך שבטים, אסאך פראקציעס און אסאך גרופעס וואס האבן זיך לכתחילה נישט ליב, איז קיינמאל נישט געווען צו שטארק און קיינמאל נישט געווען אוועקגעשטעלט צו פעסט. די טאליבאן פון זייער זייט האט אנגעהאלטן, זיי האבן אנגעהויבן אנווענדן די זעלבע. טעטיגקייטן, די זעלבע סטראטעגיע ווי פריער קעגן די סאוויעטן האבן זיי יעצט אנגעהויבן אנווענדן קעגן די אמעריקאנע כוחות, קעגן די אפגאניסטאנע אמעריקאנע געשטיצטע רעגירונג, ווי אויך די אנדערע מיליטערן פון אנדערע לענדער וואס זענען געווען אין אפגאניסטאן. זיי האבן דורכגעפירט מערדערישע טעראר אטאקעס און מ'האט זיך נישט געקענט געהעריג מיט זיי קיין עצה געבן. אמעריקע האט שוין פרובירט כל מיני סטראטעגיעס און אלערליי מיטלען איינצוימען די צאל סאלדאטן וואס זענען דארטן דא, מען האט פרובירט צו שיקן נאך טרופן, נאך סאלדאטן, מען האט געטרייט דאס, מען האט געטרייט יענץ, אבער למעשה איז זייער שווער צו זאגן אז אמעריקע האט מצליח געווען, אז אמעריקע האט באוויזן צו עררייכן דעם ציל, אויסצופירן יענע מיסיע וואס דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט בוש האט זיך אונטערגענומען. די טאליבאן איז דא, זענען קבוע וקיים, און די פאקט איז אויכעט אז אין די לעצטע שטיק צייט האט אמעריקע זיך אראפגעזעצט פארהאנדלען מיט זיי, נאך איבער אכצן יאר פון זיין אין לאנד און נישט קיין סאך מצליח זיין, כ'מיין, מ'קען נישט זאגן אז ס'זענען נישט געווען קיין הצלחות, אבער די עיקר ציל איז שווער צו זאגן אז מ'האט דערגרייכט, איז אמעריקע און די אנדערע לענדער זענען מיד און מ'וויל פון דארטן ארויסגיין. איז במילא האט מען זיך אראפגעזעצט פארהאנדלען מיט די טאליבאן אז אמעריקע וועט זיך אינגאנצן ארויסציען פון אפגאניסטאן אין אויסטויש פאר דעם אז די טאליבאן זאל אפשטעלן די אטאקעס. יעצט, ס'איז זייער פשוט פארוואס די טאליבאן האט דורכגעפירט די אטאקעס, פארוואס זיי האבן טעראריזירט אמעריקע און די אויף וויפיל ס'איז דעמאקראטישע רעגירונג אין קאבול, ווייל זיי האבן געוואלט ממש דאס, אז אמעריקע זאל פון דארטן ארויסגיין, פונקט ווי זיי האבן געוואלט פריער אז רוסלאנד זאל פון דארטן ארויסגיין. און די ענדגילטיגע ציל פון די טאליבאן איז ווייטער געבליבן די זעלבע ווי דעמאלטס, אז זיי ווילן פירן דאס לאנד אזוי ווי זיי פארשטייען, איז אין אנדערע ווערטער קען מען זאגן אז די טאליבאן נאך אלעם איז ארויס מיט זייער א שטארקן געווינס, מען זיך אונטערצונעמען אפצושטעלן די אטאקעס איז זייער גרינג, און אפילו אייגנטליך טאקע אפשטעלן די אטאקעס פאר א שטיק צייט איז אויכעט נישט קיין מורא'דיגע שווערע זאך, אבער ס'איז קלאר פון די אנדערע זייט אז איינמאל אמעריקע איז אינדרויסן וועט מען נישט אזוי שנעל צוריק אריינגיין. ס'איז נישט געווען קיין געשמאקע איבערלעבעניש פאר אמעריקע, מען זוכט נישט יעצט קיין פרישע קאפווייטונגען, איז איינמאל אמעריקע איז אינדרויסן וועט די טאליבאן, לכאורה, אזוי זאגט די סברה, צוריק גיין צום אלטן. אין אנדערע ווערטער אז די יעצטיגע כפי ערך רואיגע מצב אין אין אפגאניסטאן, דאס הייסט קיין. טעראר אטאקעס זענען טאקע דא, ס'זענען געווען פאר א שטיק צייט, אבער מ'קען נישט זאגן אז דאס לאנד איז געווען אינעם זעלבן כאאטישן מצב ווי דעמאלטס ווען די קאמוניסטן האבן זיך אין תשמ"ט פון דארטן ארויסגעצויגן. אבער דאס לאנד וועט זייער גרינג און שנעל צוריק אריינגיין צו דעם מצב, צוריק אריינפאלן אין אזא צושטאנד. דאס מציאות איז טאקע אז זייט אמעריקע האט דורכאויס דעם לעצטן חודש אנגעהויבן ארויסציען פון דארטן טרופן, האט די טאליבאן זיך אנגעהויבן צעפירן די הענט, און דארטן וואו עס די פלעצער וואס זענען פריי געווארן פון פון אמעריקאנע כוחות איז די טאליבאן באלד אריינגעקומען צוריק. איך אליין האב דאס געהערט פון א געוויסן אקטיוויסט, ס'איז דא א גרויסע עטנישע גרופע, א האלב איז אין אפגאניסטאן און די אנדערע האלב געפינט זיך אין פאקיסטאן, וואס ווערן גערופן די פאשטונס. די פשטונס זענען לויט אסאך דעות, די מיינונגען פון אסאך חוקרים, שטאמען זיי אפ פון די עשרת השבטים, און ס'איז אריכות פאר זיך און דא איז נישט די פלאץ אריינצוגיין דערין, אבער ס'זענען דא שטארקע סימנים אז מיט וואס מ'זעט א שייכות צווישן זיי און און אידן. קיצור איז א געוויסער אקטיוויסט פון ארץ ישראל וואס איז געווען אין בקשר מיט געוויסע מענטשן פון דארטן פון די פשטונס, לגבי פארשידענע זאכן אריינגערעכנט אויך זייער מעגליכע אידישקייט, ס'זענען דא אזעלכע צווישן זיי וואס האבן וואס ווייזן ארויס א געוויסן אינטערעס זיך צוריקצוקערן צום שורש, בקיצור ס'האלט נאך אין די פריע שטאפלען, פארשטייט זיך מ'האלט נאך ווייט נישט ממש דארטן, אבער על כל פנים דער עסקן פון ארץ ישראל האט מיך געשטעלט אין פארבינדונג מיט יענעם מיט יענעם פשטון פון אפגאניסטאן און מ'האט אנגעהויבן רעדן, און יענער האט נאך אפאר טעג האט ער אנגעהויבן אויסדרוקן פחד, ער האט געזאגט אז ס'איז דא א מדובר אז אמעריקע וועט ארויסציען אירע כוחות פון דארט, און יעדער איינער דא ווייסט קלאר וואס ס'גייט געשען אז די טאליבאן גייט קומען צו די מאכט, און יענער האט זייער מורא געהאט דערפון, און נאך א שטיק צייט, ס'הייסט נאך א וואך צוויי, האט ער טאקע אויפגעהערט רעדן, ער האט באקומען א מורא'דיגן פחד פון די טאליבאן, עס וועט ארויסרינען וואס ער טוט, ווער ער איז, וואס ער פרובירט צו טון, און ער האט אפגעהאקט דעם קאנטאקט. די תמצית הדברים איז אז די טאליבאן זעהט נישט אויס ווי זיי גייען אין ערגעץ, אמעריקע האט ווי ס'זעהט אויס נישט מצליח געווען, מ'קען, ס'איז זיכער נישט געווען קיין גאנצע הצלחה מיטן ציל וואס האט זיך געשטעלט מיט איבער אַכצן יאר צוריק, און ס'איז אויך דא א שטארקע סברה צו זאגן אז דאס לאנד גייט צוריק אריינפאלן אין א מצב פון כאאס. איז אין די צייט וואס אפגאניסטאן גליטשט זיך אפשר אריין אין כאאס, קומט א שבת מנוחה אין ארץ ישראל, דאס איז די קומעדיגע יאר וואס איז א שנת השמיטה, ווען די ערד רוהט, די ערד האלט שבת פאר א גאנצן יאר, ושבתה הארץ שבת לה', און איך וויל דאך אויך מקיים זיין די מצוה, כ'וויל אויך האבן א חלק דערין, האב איך אפגעקויפט א פעלד, און איך געב די געלעגנהייט פאר ווער ס'וויל ווערן א שותף מיט מיר אפצוקויפן א בוים פונעם פעלד. די איין פעלד, די ערשטע וואס איך האב געקויפט, איז שוין בעצם כמעט אינגאנצן אויספארקויפט געווארן, און איך האלט אינמיטן מיך אומקוקן זוכן נאך א פעלד. אבער די נקודה איז פון דעם, די תמצית איז אז מ'קויפט א בוים, מ'איז עס קונה פארן יאר, און דאס הייסט אז ווען די בוים איז הפקר, ווען. די בעל הבית דערפון איז מפקיר דעם בוים אויפן שנת השמיטה איז ער אליינס מקיים די מצוה, איז די אופן די קנין און די שטר איז זענען אויסגעארבעט געווארן דורך הרב ר' שלמה יוסף יוזעפאוויטש שליט"א, איז מ'קען מיך קאנטאקטן אויב מ'וויל אינטערסירט צו קויפן א בוים, די פרייז פון איין בוים איז הונדערט פֿינף און זיבעציק דאלער, מ'קען מיך שיקן אן אימעיל אויף על רגל אחת עט דזשימעיל דאט קאם, ס'איז עי על אר אי דזשי אי על עי סי עיטש עי עס עט דזשימעיל, אדער לאזן א מעסעדזש אויף אייט פאר פייוו פאר סעווען פייוו אייט אייט טו טרי. די פעלד איז עפל ביימער, גרינע עפלעך, און כ'האף זיי קענען געבן די געלעגנהייט אויב עמיצער וואס קויפט א בוים העט זיין אויף א באזוך אין ארץ ישראל צו גיין באזוכן דעם אייגענעם בוים. וצויתי את ברכתי, זאגט די תורה, ברכה און הצלחה.